ברוך השם, מסכת סוטה, דף י ז עמוד א', די משנה אין פרשת סוטה, במדבר, פרק ה, פסוק כ ג, שטייט, וכתב את האלות האלה הכהן בספר, דער כהן זאל שרייבן די קללות. ומחה אל מי המרים, ער זאל דאס אויסמעקן אין די וואסער די ביטערע. אין אנפאנג פון דער פרשה ווערט דערמאנט פירערליי זאכן, ס'ווערט דערמאנט די קללה, די קללה וואס דער כהן האט איר געזאגט, יתן השם אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך, אויך ווערט דערמאנט די קללה וואס ס'קומט מכלל ברכות, ווייל עס שטייט, מ'האט געזאגט, אם לא שכב איש אותך, ואם לא שטית טומאה תחת אישך, איז הנקי ממי המרים המאררים האלה, ווי איז אבער אז ס'איז געווען די פארקערטע, ווערט זי נישט ריין, האבן מיר קללות, און די צווייטע זאך קללות וואס ס'קומען פון ברכות. אויך ווערט דערמאנט ציוויים וואס מען זאגט אן דעם כהן, וואס ווערט דערמאנט אין פסוק כ א, והשביע הכהן את האישה בשבועת האלה, ואמר הכהן לאישה, דאס איז צוואה, מען זאגט דעם כהן וואס ער זאל טון. א פערטע זאך איז פארהאנען, קבלות, דאס וואס ווערט דערמאנט אין פסוק כ ב, ואמרה האישה אמן אמן. האבן מיר יעצט דא א מחלוקת אין דער משנה, מיר האבן דאך דא דערמאנט פיר זאכן, קללות, קללות הבאות מכלל ברכות, צוואות, קבלות. וועלכעס דארף מען שרייבן? זאגט די משנה, בא לו לכתוב את המגילה, ווען דער כהן קומט שרייבן די מגילה, פון סוטה ער זאל עס אויסמעקן, מאיזה מקום הוא כותב, פון וועלכן ארט הייבט ער אן צו שרייבן. ואם שכב איש, דאס איז קללות וואס איז דא מכלל ברכות, ס'איז פסוק י ט.

ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן, די קבלה וואס זי נעמט אויף זיך די שבועה, דאס טוט ער נישט שרייבן, דאס הייסט לויטן תנא קמא שרייבט מען צוויי זאכן, די קללות און די קללות הבאות מכלל ברכות. רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, לא היה מפסיק, אז ר'האט נאר אנגעהויבן צו שרייבן די קללות הבאות מכלל ברכות אם לא שכב איש אותך האט ער שוין געשריבן אויך די צוואה והשביע הכהן את האשה און ער האט אויך געשריבן די קבלה ואמרה האשה אמן אמן האט ער געשריבן לויט רב יוסי'ן פיר זאכן קללות קללות הבאות מכלל ברכות און צוואה און קבלה. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, כל עצמו אינו כותב ער האט נישט געשריבן נאר די קללות, די קללות הבאות מכלל ברכות האט ער נישט געשריבן, אלא יתן השם אותך לאלה ולשבועה וגומר, ובאו המים המאררים האלה במעיך וגומר, ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן. ואמרה האשה אמן אמן די קבלה דאס האט ער אויך נישט געשריבן. האמער דא א מחלוקת פון דריי תנאים. רשי פרעגט די גמרא במאי קמיפלגי, אין וועלכע סברא קריגט מען זיך?

לרבות קללות, הבאות, מחמת ברכות. הנקי ממי המרים, דאס איז דאך א ברכה, אויב לא שטית איז פארקערט, דער אפאזיט, איז עס א קללה. אלה, שטייט האלות האלה, למעוטי קללות שבמשנה תורה. אז די קללות פון משנה תורה זאל מען נישט שרייבן, ווען נישט די אלה וואלט געוואלט מיינען מען זאל שרייבן דאס וואס ס'ווערט דערמאנט אין משנה תורה. פארוואס דערמאנט די גמרא אין משנה תורה נישט פון תורת כהנים, און תוס' שאנץ זאגט ווייל פון תורת כהנים דארף איך נישט ממעט זיין ווייל דארט איז געשריבן א לשון רבים. אבער די פון משנה תורה איז א לשון יחיד דארף איך עס ממעט זיין, פון רש"י'ן ווייזט אויס אז איך בין ממעט ביידע זאכן, איך בין ממעט אי פון משנה תורה און אויכעט בין איך ממעט פון תורת כהנים. האלה. למעוטי צוואות, דאס גייט מען ממעט זיין צוואות והשביע הכהן את האישה, איך קען מיינען אז מען זאל עס נישט איבערהיפערן, דארף מען וועסט א פסוק ממעט זיין וקבלות אמן, און אויך ממעט זיין דאס וואס שטייט ואמרה האשה אמן אמן, דאס זאל מען נישט שרייבן. כאטש אין פסוק שטייט דאך מען זאל שרייבן אלות, נאר איך וואלט געוואלט מיינען אז מען האט שוין אנגעהויבן צו שרייבן זאל מען שוין ענדיגן דעם ענין. ורבי יוסי כולהו כדקאמרת, רבי יוסי זאגט, אלע ריבויים אזוי ווי דו האסט געזאגט אויף מרבה זיין זאג איך ווי דיר, אלות מיינט מען אלות ממש. האלות מיינט מען די קללות וואס זיי קומען מחמת ברכות, און אלה קומט מען ממעט זיין פון משנה תורה פון תורת כהנים. נאר את לרבות צוואות וקבלות. אין פסוק שטייט וכתב את האלות האלה, און דער את גייט מען מרבה זיין, צוואות און קבלה זאל מען אויך שרייבן, והשביע הכהן וואס איז א צוואה, און ואמרה האשה אמן אמן וואס איז א קבלה זאל מען שרייבן, אבער די ה' פון האלה טוט ער נישט דרש'ענען און ממעט זיין. ווייל דער את איז עס מרבה, און די ה' איז נישט איבריג, ווייל אזוי איז דער סדר פון תנ"ך. ורב מאיר, אתים לא דורש, רב מאיר דרש'נט נישט אתים. ורב יהודה. רבי יהודה וואס ער לערנט אז מען שרייבט נאר קללות, אזוי זאגט רבי יהודה כל עצמו אינו כותב אלא יתן השם אותך לאלה ולשבועה, כולהו במיעוטי דורש להו, רבי יהודה טוט דרש'ענען די ה' נישט אויף מרבה זיין נאר אויף ממעט זיין, אלות אלות ממש. האלות למעוטי קללות הבאות מחמת ברכות זאל מען ניט שרייבן, אלה למעוטי קללות שבמשנה תורה, האלה למעוטי צוואות וקבלות. דעריבער לערנט רבי יהודה אז מען טוט נאר שרייבן די קללות, פרעגט די גמרא ורבי מאיר מאי שנא האי ה' דמרבי ביה, רבי מאיר פון די האל פון די ה' פון האלות גייט ער מרבה זיין די קללות הבאות מחמת ברכות. און מאי שנא האי ה' דמעיט ביה און די אנדערע ה' וואס איז ביי דעם האלה זאגט ער אז גייט מען ממעט זיין צוואות וקבלות, איז די ה' מרבה זיין דארף איך זאגן די צווייטע ה' אויך מרבה זיין, זאגסטו ממעט זיין איז די ערשטע ה' אויך ממעט זיין.

מיעוט, די ה' וואס ביי אלה דאס איז דאך א מיעוט, איז אויב שטייט מען ביי דער מיעוט, אוודאי קומט עס מיר ממעט זיין נאך א זאך, אחוץ די מיעוט פון אלה קומט מיר די ה' ממעט זיין נאך א זאך, דאס הייסט ס'איז אפהענגיג, די ה' קען זיין אמאל א ריבוי און אמאל קען עס זיין א מיעוט. רשי. פרעגט די גמרא, והא לית ליה לרבי מאיר מכלל לאו אתה שומע הן, דו זאגסט לויט ר' מאיר'ן שרייב איך קללות הבאות מכלל ברכות, ער האלט דאך נישט מכלל לאו אתה שומע הן, ר' מאיר זאגט אז יעדע תנאי מוז זיין אזוי ווי ס'איז געווען דער תנאי פון בני גד ובני ראובן. און אויב ס'איז נישט אזוי ווי דארטן איז נישט קיין תנאי. דארטן האט מען זיי געזאגט אם יעברו, אויב זיי וועלן דורכגיין דעם ירדן חלוצים, דעמאלט וועלן זיי באקומען די נחלה אין עבר הירדן, ואם לא יעברו וועלן זיי נישט באקומען. ווייזט אויס. ווען איז א תנאי א תנאי ווען מען האט עס געטאפלט, אבער אויב מען האט עס נישט געטאפלט מכלל לאו ווייס איך נישט קיין הן, אויב אזוי קען איך דאך נישט זאגן אז קללות איז קומט מכלל ברכות, איך זאג דאך נישט מכלל לאו אתה שומע הן. אמר רב תנחום, האט רב תנחום געזאגט, הנקי כתיב, שטייט אן א יוד ווייזט אויס. הנקי דו וועסט זיין ריין אם לא שכב, און איך דרשן אויכעט חנקי אז אויב זי איז טמא געווארן זאל זיין חנקי. דרש רבי עקיבא, האט רבי עקיבא געדרשנט איש ואישה א מאן און א פרוי זכו, זיי האבן זוכה געווען צו גיין אויף מיט דעם דרך הישר, שכינה ביניהם, רוט צווישן זיי די שכינה. דער אייבישטער האט גענומען זיין נאמען יוד קיי, דעם יוד אריינגעשטעלט אין דעם איש, און דעם ה' אין די אישה. לא זכה, אז זיי האבן נישט זוכה געווען, זיי פירן זיך נישט ווי עס דארף צו זיין, נעמט דער אייבישטער ארויס זיין נאמען פון דארטן.

והאי לא מצרף, די אש פון די אישה צינדט זיך שנעל אן, ווייל ס'איז דאך גארנישט מפסיק צווישן זיי, אז מען נעמט צו די ה' בלייבט עס צוזאמען, אבער ביי דעם איש, איך נעם אוועק דעם י', איז דאך נישט נאנט די א' צו די ש'. אמר רבא, האט רבא געזאגט, מפני מה אמרה תורה, הבא עפר לסוטה, פארוואס האט די תורה געזאגט פאר א סוטה זאל מען געבן ערד, זכתה, אז זי איז זוכה, זי איז נישט געווארן טמא, יוצא ממנו בן כאברהם אבינו, טוט זי געבוירן א זון ווי אברהם אבינו, דכתיב ביה וואס ביי אים שטייט עפר ואפר. לא זכתה אז זי איז נישט זוכה תחזור לעפרה גייט צוריק צו דער ערד קומט אין איר די עפר און עס טוט איר ברענגען דאס אלעס וואס ווערט דארט דערמאנט אין דער פרשה ביז זי שטארבט און זי קערט זיך צוריק צו ערד. דרש רבא האט רבא געדרשנט בשכר שאמר אברהם אבינו. ואנכי עפר ואפר, אין דעם שכר וואס אברהם אבינו האט געזאגט אנכי עפר ואפר, זכו בניו, האבן זיינע קינדער זוכה געווען לב' מצוות, צו צוויי מצוות, אפר פרה, די אש פון פרה אדומה, ועפר סוטה, און די ערד פון סוטה. פרעגט די גמרא, והאיכא נמי עפר כיסוי הדם, ס'איז דאך דא נאך א מצוה פון די ערד פון כיסוי הדם, ענטפערט די גמרא, התם בכיסוי הדם הכשר מצוה איכא, ס'איז א הכשר פון א מצוה, ס'טוט צוגרייטן ס'זאל זיין א קיום פון א מצוה, הנאה ליכא. קיין הנאה נישט דא איז דאס נישט קיין קיבול שכר, אבער דא ביי דער סוטה איז דא הנאה, ס'מאכט שלום, אויב זי האט נישט געזינדיגט, און אויב זי האט געזינדיגט זאל זיך נישט מערן קיין ממזרים ביי די אידן, אז זי האט נישט געזינדיגט ווערט דערמאנט ונזרעה זרע און ס'איז מבטל וואס מען טוט רעדן אויף אירע קינדער, און די זעלבע זאך איז דא הנאה ביי די אפר פרה, ס'מאכט זיך ריין. און עס טוט זיי אוועקנעמען פון זיי דעם חטא העגל. דרש רבא, רבא האט געדרשנט בשכר שאמר אברהם אבינו, אין דעם שכר וואס אברהם אבינו האט געזאגט אם מחוט ועד שרוך נעל, אז ער וועט נישט נעמען פון א פאדעם ביז א שיך בענדל. ווען ער האט מלחמה געהאלטן און ער האט געראטעוועט דארטן די מלוכה, האט ער געזאגט ער וועט גארנישט נישט נעמען. רש"י זאגט דא שהבריח עצמו מן הגזל, אין אמת'ן איז עס נישט קיין גזל, ווייל ס'איז דאך דא א דין ווען דער ים טוט עפעס פארפלייצן און איינער האט עס. ארויסגענומען פון ים, צי רויבערס האבן צוגענומען א זאך, איז געווארן די זאך הפקר, ווער עס וויל קען עס נעמען, נאר ביי אברהם אבינו ביי א צדיק איז אנדערש די זאך, קיין גזל איז עס נישט, נאר עס קען אויסקוקן ביי מענטשן. איז אין דעם שכר זכו בניו לב' מצוות, ער האט דערמאנט חוט און שרוך מיינט מען א בענדל, האבן זוכה געווען צו צוויי מצוות, חוט של תכלת, די פאדעם פון תכלת וואס איז דא אין די ציצית, און רצועה של תפילין, און די רצועה פון תפילין, פרעגט די גמרא. בשלמא רצועה של תפילין האט מען הנאה, דכתיב שטייט אין פסוק וראו כל עמי הארץ, אלע פעלקער פון דער ערד וועלן זען, כי שם ה' נקרא עליך, אז דער נאמען פון אייבערשטן ווערט גערופן אויף דיר, וועלן זיי פון דיר מורא האבן. ותניא האבן מיר געלערנט רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש, פארוואס איז דאס תפילין שבראש? ווייל תפילין שבראש איז בגובה. איז דאס דא א קיבול שכר וואס די גויים האבן מורא פאר די אידן? אלא חוט של תכלת מאי, וואס פאר הנאה איז פארהאנען אין דעם ווייל מיר טייטשן דאך דא אז זכו, זיי האבן זוכה געווען צו מצוות וואס איז דא הנאה דתניא מיר האבן געלערנט היה רבי מאיר אומר, רבי מאיר האט געזאגט מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין. פארוואס האט די תורה געזאגט מען זאל נעמען דעם צבע תכלת צו ציצית אנדערש פון אלע צבעים? מפני שהתכלת דומה לים, תכלת בלויע וואל איז גלייך צום ים, וים דומה לרקיע, און דער ים איז גלייך צום הימל, ורקיע דומה לכסא הכבוד, דער הימל איז גלייך צו כסא הכבוד. פון וואנעט ווייס איך אז דער הימל איז גלייך צום כסא הכבוד, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ויראו את אלקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, אזוי ווי די ציגל פון די ספיר פון די דיימאנדס, וכעצם השמים לטוהר. וכתיב ווי שטייט כמראה אבן ספיר דמות כסא, דעם פסוק ברענג איך נאר צו א ראיה ברענגען אז רקיע דומה לכסא הכבוד, איז ממילא קומט האמיר דא א לערנען אז דער וואס איז מקיים מצוות ציצית איז גלייך ווי ער איז מקבל פני שכינה, אזוי זאגט רש"י דא ביי אונז אין מסכת חולין פרק כיסוי הדם. זאגט דער רש"י אז ווען דער אייבישטער קוקט אין כסא הכבוד דערמאנט ער זיך אין די מצוות ציצית, וואס דאס איז כנגד כל המצוות, ווייזט דארט אויס אז די הנאה איז וואס דער אייבישטער געדענקט די זכותים וואס די אידן האבן אין אלע מצוות. וואס זיי זענען מקיים, און ער טוט באשיצן אויף די אידישן פאלק. רש"י. זאגט די משנה, אינו כותב, מען שרייבט נישט די פרשת סוטה, לא על הלוח, נישט אויף א ברעט, אויף א שטיק האלץ, ולא על הנייר, אויך שרייבט מען נישט אויף פאפיר. ולא על הדיפתרא, דיפתרא ווערט אנגערופן פארמעט וואס איז נאך נישט אינגאנצן אויסגעארבעט, דער סדר איז אמאל געווען וויאזוי מען האט אויסגעארבעט די פארמעט, פריער האט מען עס געזאלצן, נאכער האט מען עס מיט מעל, און נאכער האט מען צוגעלייגט צו דעם אפצן, און דיפתרא ווערט אנגערופן אז ס'איז שוין געווען מליח געזאלצן און קמיח דארט מיט מעל איבערגעארבעט, נאר מיט די אפצן האט מען נאך נישט אויסגעארבעט. אלא על המגילה, מען שרייבט עס אויף פארמעט, שנאמר ווייל עס שטייט אין פסוק בספר, און בספר מיינט מען אויף פארמעט. נאך א דין שטייט די משנה, ביז יעצט איז געשטאנען אויף וואס מען שרייבט, יעצט שטייט דער דין מיט וואס מען שרייבט, ואינו כותב, מען שרייבט עס נישט. לא בקומוס, קומוס איז א טינט וואס דאס ווערט געמאכט פון דעם שרף פון דעם דזשוס וואס רינט אראפ פון בוים וואס צומישט עס מיט וואסער און דאס איז טינט. ולא בקנקנתום, קנקנתום זאגט דער רש"י וויטריאל, אויף פויליש איז דאס אויכעט וויטריאל, דאס איז א זייער שארפע זאך מען קען דאס נישט האלטן אין קיין מעטאלענע כלי ווייל עס ווערט פארברענט די כלי. מען מוז עס האלטן אין א גלעזערנע כלי, איז מיט דיע זאכן קען מען ניט שרייבן ולא בכל דבר שרושם, נישט מיט יעדע זאך וואס מען מאכט וואס עס בלייבט מיט דעם א צייכן, ווייל ס'איז דא א דין דאך אז מען דארף אויסמעקן, דארף איך אז ס'זאל ניט זיין רישומו ניכר ס'זאל גארנישט ניט בלייבן. אלא בדיו, נאר מען שרייבט מיט אונזער טינט, זאגט דער רש"י, וואס אונזער טינט איז אז מען מעקט עס אויס ווערט עס אויסגעמעקט, שנאמר עס שטייט אין פסוק ומחה, מיינט מען כתב שיכול למחות, ס'דארף זיין אזא מין כתב וואס דאס קען ווערן אויסגעמעקט, עס בלייבט נישט איבער פון דעם קיין צייכן. רש"י עמוד א', לוח מיינט מען א ברעט של עץ פון האלץ. נייר של עשבים פון גראז שכותשים מען טוט שטויסן ומדבקין אותו בדבק מען באהעפט עס מיט דבק וואס איז דאס דבק שקורין גלו ועושין מען מאכט עס כמו עור דאס ווערט אזוי ווי לעדער.

פארוואס מוז זיין דווקא פארמעט ווייל עס שטייט בספר מיינט מען קלף קומוס שרף אילן א דזשוס פון א בוים ומתוך ומתיכו במים מען צולאזט עס אין וואסער וכותב ממנו מען שרייבט פון אים קנקנתום וויטריאל או ארדעמונד קורין אותו.

אלא בדיו שלנו של שרף, מיינט מען נישט דער פריערדיגער קומוס וואס איז שרף אילן, נאר ס'איז אנדערע סארט שרף. גמרא, אמר רבא האט רבא געזאגט, מגילת סוטה שכתבה בלילה, די מגילה פון א סוטה מ'האט געשריבן ביינאכט, פסולה איז זי פסול, מאי טעמא? ווי זעען מיר אז ס'איז א קפידה מ'מוז עס שרייבן בייטאג? אתיא תורה תורה, איך לערן אפ א גזירה שוה תורה תורה, כתיב הכא דא ביי א סוטה שטייט ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת ווערט דערמאנט דאס ווארט תורה וכתיב התם און דארטן שטייט על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט, ביי משפט ווערט אויך דערמאנט תורה, מה משפט די משפטים איז ביום נאר בייטאג, איך לערן עס אפ פון דעם פסוק והיה ביום הנחילו את בניו אז משפט איז נאר בייטאג, אז נחלות דין איז נאר בייטאג, אף מגילת סוטה איז אויכעט ביום דארף מען שרייבן בייטאג. כתבה למפרע אז מ'האט געשריבן די מגילה סוטה למפרע, למשל שטייט דארט לצבות בטן ולנפיל ירך, האט ער פריער געשריבן ירך, נאכדעם ולנפיל, נאכדעם בטן, נאכדעם לצבות. צו ער האט געשריבן די גאנצע מגילה למפרע, אדער האט געשריבן בסדר נאר עטליכע ווערטער האט ער געשריבן למפרע צוריק צווועגס, איז דער דין פסולה, ס'איז פסול. דכתיב שטייט וכתב את האלות האלה, האלה ווייזט אויס כי דכתיבא אז ס'זאל זיין אזוי ווי ס'איז געשריבן אין דער פרשה. נאך א דין, כתבה קודם שתקבל עליה שבועה, מען האט געשריבן די מגילה סוטה איידער מען האט איר איבער געשוואוירן, פסולה איז זי פסול, שנאמר שטייט והשביע מען זאל איר איבער שווערן, ואחר כך און נאכדעם מען טוט איר איבער שווערן וכתב. כתבה מען האט איר געשריבן איגרת, מען האט איר געשריבן אויף פארמעט און מיט די געהעריגע טינט, נאר מען האט נישט געמאכט קיין שרטוט, מען האט נישט געמאכט קיין צייכנס פון די שורות. איז דער דין פסולה ס'איז פסול, בספר אמר רחמנא, אין תורה שטייט דארט בספר, און הלכה למשה מסיני איז. אז אלע ספרים דארפן האבן שרטוט. כתבה ער האט איר געשריבן על שני דפים, דא מיינט מען ער האט עס געשריבן אויף צוויי עמודים, עס איז איין שטיק פארמעט נאר עס פארנעמט צוויי עמודים. פסולה איז זי פסול, ספר אחד אמר רחמנא ולא שניים ושלושה ספרים. ווי בשן זאגט על שני דפים מיינט מען אז ס'איז נישט מחובר צוזאמען, אבער אויב ס'איז מחובר צוזאמען ווערט עס אנגערופן ספר אחד איז אויב אזוי אפילו מען שרייבט עס אויף איין ספר און מען טוט עס פונאנדערטיילן דארף דאך אויך האבן דעם זעלבן דין. פון רש"י'ן זעהט מען גארנישט נישט. ספר אחד אמר רחמנא ולא שניים ושלושה ספרים. נאך א דין, כתב אות אחת ומחק. ער האט געשריבן איין אות און ער האט אויסגעמעקט דעם אות אות אחת, ומחק אות אחת, האט און ער האט אויסגעמעקט די איינציגע אות וכתב אות אחת, ומחק אות אחת, ער האט געשריבן אינגאנצן, נאר אזוי ווי ער האט עפעס געשריבן האט ער גלייך אויסגעמעקט. פסולה איז אויך פסול, דכתיב עס שטייט ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת, ווייזט אויס כל התורה זאל זיין אינגאנצן צוזאמען. רש"י.